בעזרת השם יתברך, מסכת מגילה, דף כ ו, מ'הייבט אן דף כ ה עמוד ב אונטן די נייע פרק, זאגט די הייליגע משנה, בני העיר שמכרו רחובה של עיר, טאמער בני העיר מענטשן פון א שטאט האבן פארקויפט א גאס פונעם שטאט, וואס ווי רש י איז מסביר ווי מ'עט זעהן אין די גמרא, אז א גאס האט א קדושה, ווייל ס'דא געוויסע צייטן אין יאהר וואס מ'גייט ארויס אויפן גאס דאווענען, און ממילא מ'פארקויפט א גאס, איז די געלט וואס מ'קריגט אויף די גאס, ווערט נתפס אין דעם א קדושה, און אזוי ווי מען ווייסט מען דאך ס'דא א כלל מעלין בקודש ולא מורידין, מען דארף ארויף גיין אין קדושה נישט אראפ, און ממילא די געלט וואס מען האט קריגן פארן גאס קען מען נישט נוצן אויף עפעס שוואכער ווי א גאס, נאר לוקחין בדמיו בית הכנסת דארף מען מיט די געלט קויפן א שול, ווייל ס'איז מעלין בקודש ולא מורידין, די זעלבע זאך טאמער א שטאט האט פארקויפט א בית כנסת איז אויך מעלין בקודש, וואס טוט מען מיט די געלט? לוקחין תיבה, קויפט מען מיט די געלט א ארון קודש, תיבה, טאמער מען האט פארקויפט ארון קודש, לוקחין מטפחות, קויפט מען מטפחות, מטפחות דאס איז וואס מען לייגט אויפן תורה, די מאנטעלע וואס גייט אויפן תורה, מטפחות טאמער מען האט פארקויפט מטפחות, איז מיט די געלט יקחו ספרים, קויפט מען ספרים, דאס איז די ספרי תנך, ספרי נך בעסער געזאגט, תורה איז עפעס אנדערש, ספרים, טאמער מען פארקויפט ספרים, איז מיט די געלט מעלין בקודש, לוקחין תורה, קויפט מען ממש ספרי תורה, אבל אבער אם מכרו תורה, טאמער מען האט פארקויפט א תורה, איז לא יקחו ספרים, איז מיט די געלט זאל מען נישט גיין קויפן ספרי נך, און די זעלבע זאך אויף אראפ ספרים, טאמער מען האט פארקויפט ספרים, לא יקחו מטפחות, זאל מען נישט קויפן די מאנטעלעך, מטפחות לא יקחו תיבה, זאל מען נישט קויפן ארון קודש, תיבה לא יקחו בית הכנסת, זאל מען נישט קויפן א שול, בית הכנסת לא יקחו את הרחוב, וכן במותריהן, און די זעלבע זאך מותריהן איז טייטש וואס עס בלייבט איבער, ס'טייטש לאמיר זאגן מען האט פארקויפט א בית מדרש, מען האט געמאכט געלט, און מען האט געקויפט מיט די געלט ארון קודש, און ס'איז איבערגעבליבן געלט, ס'איז געבליבן רעשט, איז מיט די איבער געבליבענע געלט קען מען נישט יעצט גיין קויפן לאמיר זאגן א גאס, מען דארף אויך מעלין בקודש אויך אויף די רעשט וואס בלייבט איבער, און ס'איז אין אמת'ן א מחלוקת ראשונים וואס מיינט מעלין בקודש איז דווקא מעלין אדער די עיקר איז אז נישט מורידין, ס'טייטש טאמער מען פארקויפט א בית מדרש און די שאלה איז צו מען דארף דווקא יעצט קויפן ארון קודש מיט די געלט אדער מען קען אויך קויפן א צווייטע בית מדרש, מחלוקת ראשונים. זאגט די הייליגע גמרא, בני העיר שמכרו רחובה של עיר, וואס איז די מעלה פון א גאס? אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, זו דברי רבי מנחם בר יוסי סתומתאה, דאס איז די שיטה פון רבי מנחם בר יוסי סתומתאה איז טייטש, אסאך משניות סתם משנה'ס זענען בעצם רבי מנחם בר יוסי, די משנה ביי אונז וואס א סתם משנה שטייט נישט קיין נאמען, איז אויך רבי מנחם בר יוסי, וואס ער האלט אז א גאס האט א קדושה, אבל חכמים אומרים, חכמים קריגן זיך, און חכמים זאגן רחוב אין בו משום קדושה, נישטא אזא זאך א גאס, א גאס האט נישט קיין קדושה, ור' מנחם בר יוסי, מאי טעמיה, פארוואס האלט ער טאקע אז א גאס פון א שטאט האט א קדושה, הואיל והעם מתפללין בו בתעניות ובמעמדות, ווייל היות וואס מען דאווענט אויפן גאס ביי א תענית ובמעמדות, איז ביי תענית מיינט בשעת ס'דא א תענית ציבור, ביי די שפעטערדיגע תעניתים ס'טייטש טאמער ס'האט נישט גערעגנט האט מען געלערנט מסכת תענית, איז געווען דריי סדרים פון תעניתים, מ'האט געפאסט דריי מאל איז וואס שפעטער אלץ הארבער ווערט די תענית און צום סוף ווערט עס גאר הארב אז מ'דארף ארויסגיין אין גאס פון שטאט דאווענען און מילא זעהן מיר אז די גאס האט א געוויסע קדושה דאס טייטשט תעניות מעמדות איז רשי איין גירסא זאגט רשי מ'איז טאקע נישט גורס מעמדות א צווייטע גירסא זאגט רשי אז די אנשי המעמד וואס מ'האט שוין באגעגנט זיי פלעגן דאך דאווענען אין יעדן שטאט האבן זיי געמאכט א שפעציעלע בית מדרש אויפן גאס פון שטאט איז די גאס וואס די אנשי המעמד האבן געדאווענט דאס איז טאקע די גאס האט א קדושה על כל פנים זאגט די גמרא ורבנן, די חכמים וואס האלטן אז א גאס האט נישט קיין קדושה וואס האלטן זיי למעשה? ס'איז דאך דא אזעלכע צייטן וואס מען דאוונט אויפן גאס, זאגט די גמרא ההיא אקראי בעלמא, ס'טייטש ס'מאכט זיך פונקט, ס'איז נישט קיין זאך וואס איז תדיר, ס'מאכט זיך פון צייט צו צייט, ווערט נאכנישט די גאס א דבר קדוש. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען אין די משנה בית הכנסת לוקחין תיבה, אז טאמער מען האט פארקויפט א בית מדרש, איז מיט די געלט קויפט מען ארון קודש, זאגט די גמרא אמר רב שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, לא שנו אלא בית כנסת של כפרים, ס'טייטש די דין אז מ'קען פארקויפן א בית מדרש מיט די געלט קויפן מעלין בקודש, דאס איז נאר א בית מדרש א בית כנסת פון כפרים פון א דארף, וואס די בית מדרש פון דארף באלאנגט פאר די מענטשן פון דארף, און זיי קענען דאס פארקויפן, אבל בית כנסת של כרכים, א בית כנסת פון א הויפט שטאט, כיוון דמעלמא אתו ליה, היות וואס מען קומט דארט דאווענען פון אלע שטעט ארום און ארום, ס'איז א גרויסע בית מדרש אין א גרויסע שטאט, לא מצו מזבני ליה, טארן עס די מענטשן פון שטאט נישט פארקויפן, ווייל ס'איז נישט זייערס, דהוה ליה דרבים, ווייל ס'באלאנגט פארן רבן, וואס טייטש ס'באלאנגט פארן רבן? אדער פשט, תוס' זאגט צוויי פשטים, אדער פשט אז ווען מ'האט עס געקויפט, האט מען דאך עס געקויפט על דעת דעם אז מ'וועט קומען דא פון אלע שטעט, און מילא באלאנגט עס צו יעדעם, אדער פשט איז אז טאקע ווען מען בויט א גרויסע שול אין א גרויסע שטאט, גייט מען דאך נאך געלט ביי די אלע שטעט ארום און ארום, איז טאקע באלאנגט עס צו יעדעם. זאגט די גמרא אבער אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט, אז האי בי כנישתא דמתא מחסיא, דער בית כנסת אין מיין שטאט אין מתא מחסיא דארט ווי רב אשי האט געוואוינט, אף על גב דמעלמא אתו לה, אפילו טאקע ס'איז א גרויסע שטאט, און מען קומט צו דאווענען פון אלע שטעט ארום און ארום, אבער זאגט רב אשי כיוון דאדעתא דידי קאתו, היות וואס מען קומט פאר מיר, מען קומט צו הערן מיינע שיעורים, איז אי בעינא מזבינינא לה, איז פשט איך האב א כח דאס צו פארקויפן, פארוואס ווייל אויך ווען מען האט געגעבן די געלט צו בויען די בית כנסת, האט מען עס געגעבן על דעת דעם אז רב אשי זאל זיין באלעבאס. פרעגט יעצט אבער די גמרא, מיתיבי, א קשיא אויף ר' שמואל בר נחמני, וואס ר' שמואל בר נחמני האט יעצט געזאגט אז א בית מדרש אין א דארף קען מען פארקויפן אין א שטאט נישט, פרעגט די גמרא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, אמר רבי יהודה, רבי יהודה האט געזאגט, מעשה בבית הכנסת של טורסיים שהיה בירושלים, אין ירושלים איז געווען א בית כנסת פון טורסיים, טורסיים דאס איז צורפי נחושת, מענטשן וואס ארבעטן מיט קופער, וואס די מפרשים זאגן ס'שמעקט זייער נישט גוט זיי האבן געהאט א אייגענע בית מדרש כדי אנדערע זאלן נישט דארפן שמעקן, איז אין דעם בית מדרש זייערע שמכרוה לר' לעזער, מען האט פארקויפט דעם בית כנסת פאר ר' לעזער, ועשה בה כל צרכיו, און ר' לעזער האט געטון מיט דעם בית כנסת וואס ער האט געוואלט, ס'טייטש ס'איז געווארן א מקום חול, פרעגט די גמרא, והא התם דכרכים הוה, ס'טייטש דעם בית מדרש פון די טורסיים איז דאך געווען אין ירושלים, ירושלים איז א הויפט שטאט, און פון דעסוועגן זעט מען מען האט עס געקענט פארקויפן, ענטפערט די גמרא, ההיא בי כנישתא זוטא הוה, ואינהו עבדוה. ס'טייטש, ס'איז א קליינטשיגע בית מדרש געווען די בית כנסת של טורסיים, ס'איז נישט קיין גרויסן שטאט, און די טורסיים האבן עס געבויט פאר זיך אליין, זיי האבן עס נישט געבויט פאר די רבים, און ממילא אזא שול פארשטייט זיך מ'קען עס פארקויפן, אבער נארמאל א גרויסע בית מדרש אין א שטאט קען מען נישט. מיתיבי, פרעגט אבער די גמרא נאך אלץ נאך א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, אויף דעם וואס שטייט אין פסוק בבית ארץ אחוזתכם, די פסוק רעדט פון נגעי בתים, די פסוק הייבט זיך אן ונתתי נגע צרעת, בבית ארץ אחוזתכם אז טאמער מען טרעפט א נגע אויף איינע פון די שטיבער פון ארץ אחוזתכם, וואס מיינט אחוזתכם? אחוזתכם מיטמא בנגעים, ואין ירושלים מיטמא בנגעים, ס'טייטש תנא קמא זאגט דא אין די ברייתא אז נגעי בתים איז נאר דא אין בתים, אין שטיבער פון ארץ ישראל, אין ירושלים איז נישט דא קיין דין פון נגעי בתים, פארוואס? ווייל ווי מ'עט באלד זען אז דער תנא קמא האלט אז לא נתחלקה ירושלים לשבטים, ירושלים האט מען נישט צוטיילט ווען מ'איז אריינגעקומען אין ארץ ישראל, ס'באלאנגט נישט פאר קיינעם, פאר קיין שום שבט נישט, און ממילא הייסט דאס נישט אחוזתכם, און היות וואס ביי נגעי בתים זאגט די תורה אחוזתכם, איז ירושלים איז נישט כלול אין דעם, אזוי זאגט די תנא קמא. אמר רבי יהודה, זאגט רבי יהודה צום תנא קמא, אני לא שמעתי אלא מקום מקדש בלבד, ס'טייטש איך האב דאס נישט געהערט, איך האב געהערט אין ירושלים איז אויך דא נגעי בתים, נאר וואס, ביים בית מקדש, אין בית מקדש דארט איז נישטא קיין נגעי בתים פארוואס, ווייל ווי רש"י זאגט שטייט אין פסוק ובא אשר לו הבית, לו הבית איז פשט אז די שטוב דארף זיין א פריוואטע שטוב, טאמער ס'איז נישט קיין פריוואטע שטוב איז סתם אזוי נישט שייך קיין נגעי בתים, דערפאר אין בית מקדש איז דאס נישט דא, אבער אין ירושלים איז דאס יא דא. פירט די גמרא אויס די קשיא אז פון רבי יהודה איז משמע אז נאר אין בית מקדש איז נישט דא קיין נגעי בתים, הא בתי כנסיות ובתי מדרשות, מיטמאין, אבער טאמער מען טרעפט אין ירושלים אין עפעס א בית מדרש אדער אין עפעס א בית כנסת טרעפט מען א נגע, איז עס יא א נגע, איז פארוואס? אמאי, הא דכרכין הוו, דו האסט דאך יעצט געזאגט ס'טייטש ר' שמואל בר נחמני האט געזאגט אז א בית כנסת פון א כרך פון א גרויסע שטאט באלאנגט נישט צום שטאט, ס'באלאנגט פאר יעדעם און ממילא טאר מען עס נישט פארקויפן, אויב אזוי איז טאמער ס'איז דא א נגע אין א בית כנסת הייסט עס נישט אחוזתכם, ס'הייסט אויך נישט אשר לו הבית, איז וואס עפעס איז דאס א נגע? און ממילא לכאורה איז מוכח פון דא אז ניין, אפילו א בית כנסת א בית מדרש אין א גרויסע שטאט הייסט אויך א פריוואטע רכוש, ס'באלאנגט פאר די מענטשן פון דעם שטאט, און ממילא הייסט עס אחוזתכם, ס'הייסט אשר לו הבית, און ס'יא שייך ביי דעם דיני נגעים. זאגט די גמרא ניין, ס'איז נישט ריכטיג, אימא אמר רבי יהודה אני לא שמעתי אלא מקום מקודש בלבד, ס'טייטש האסט נישט פארשטאנען רבי יהודה, נישט אז רבי יהודה האט געזאגט אני לא שמעתי אלא מקום מקדש, אז נאר אין בית מקדש איז נישט דא קיין נגעים, נאר מקום מקודש, ס'טייטש נישט אין בית מקדש, נישט אין בתי כנסיות, נישט אין בתי מדרשות, קיין איינע פון די פלעצער איז נישט דא קיין נגעים, פארוואס טאקע ווייל ווי ר' שמואל בר נחמני האט געזאגט, ווייל היות א בית כנסת א בית מדרש באלאנגט פאר יעדעם ס'א הויפט שטאט באלאנגט עס צו יעדעם הייסט דאס נישט אחוזתכם און אז ס'איז נישט קיין אחוזתכם איז נישט דא ביי דעם קיין נגעי בתים פרעגט אונז די גמרא במאי קמיפלגי וואס איז בעצם די יסוד פון די מחלוקת צווישן תנא קמא און רבי יהודה ענטפערט די גמרא תנא קמא סבר לא נתחלקה ירושלים לשבטים תנא קמא האלט אז ירושלים איז נישט צוטיילט געווארן אין שבטים, ס'באלאנגט נישט פאר קיינעם פאר קיין שום שבט, איז במילא קען מען דאס נישט רופן אחוזתכם, איז במילא אין גאנץ ירושלים איז נישט דא קיין דין נגעי בתים, ורבי יהודה סבר רבי יהודה קריגט זיך, און ער האלט נתחלקה ירושלים לשבטים, מ'האט עס יא צוטיילט ווי מ'וועט באלד זען צווישן יהודה און בנימין, איז במילא איז יא דא אין ירושלים נגעי בתים, חוץ ווי מ'האט געזען אין בית מקדש אין בתי כנסיות אין בתי מדרשות דארט נישט, זאגט די גמרא יעצט ובפלוגתא דהני תנאי, די מחלוקת רבי יהודה און תנא קמא צו נתחלקה ירושלים צו לא נתחלקה ירושלים איז א מחלוקת אנדערע תנאים אויכעט, דתניא ווי מען האט געלערנט אין א ברייתא, און מיר גיימיר יעצט זען טאקע צוויי ברייתות, איין ברייתא גיימיר זען כשיטת אז נתחלקה ירושלים, און די אנדערע ברייתא כשיטת אז לא נתחלקה ירושלים, איז די ערשטע ברייתא, זאגט די ברייתא, מה היה בחלקו של יהודה, די ברייתא רעכנט אויס וויאזוי איז איינגעטיילט ירושלים צווישן די חלק פון יהודה און די חלק פון בנימין, זאגט די ברייתא אזוי, לאמיר אנהייבן פון די מזרח זייט, ס'טייטש מען גייט יעצט אריין אין הר הבית אויף די מזרח זייט איז קודם כל הר הבית, די גאנצע הר הבית מיינט נישט די גאנצע הר הבית די מערב זייט אויך, נאר די מזרח זייט פון הר הבית כמעט ביז צום עזרה, און הלשכות, הלשכות דאס איז א טראט ווייטער שוין נענטער צו די עזרה, ס'געווען לשכות ארום און ארום די עזרה, געווען אזא חיל, ס'געווען ארומגענומען מיט א גדר, ס'האט געהייסן א סורג, דארט איז געווען לשכות, דאס אלעס באלאנגט צו יהודה, והעזרות, טייטש אלע עזרות, סיי עזרת נשים, וואס מען גייט זיך אריין אין בית מקדש וואס ווייטער, קודם גייט מען אריין עזרת נשים, שפעטער עזרת ישראל, שפעטער עזרת כהנים, דאס האט אלעס באלאנגט צו די חלק פון יהודה, ס'טייטש, די גאנצע מזרח חלק פון בית המקדש באלאנגט צו יהודה, ווייטער ומה היה בחלקו של בנימין, וואס האט באלאנגט פאר בנימין, איז פון די אנדערע זייט, די מערב חלק, אולם, והיכל, ובית קדשי הקדשים, דאס אלעס אויף מערב, אלעס האט באלאנגט פאר בנימין. נאר וואס, דא בלייבט אונז איבער א גאנצע שטיקל אינדערמיט וואס מען ווייסט נישט פארוועם ס'באלאנגט, וואס טייטש מ'וועט שוין זען פארוועם ס'באלאנגט, אבער אונז האבן נאר אויסגערעכנט אז די מזרח חלק, עזרת נשים עזרת ישראל, און ביז צום מזבח, אלעס באלאנגט פאר יהודה, און די מערב חלק, די קדשי קדשים, די היכל, די אולם, און ביז צום מזבח אלעס באלאנגט צו בנימין. די שאלה איז די שטח פון די מזבח אליין פאר וועם האט באלאנגט, צו יהודה צו צו בנימין, זאגט די ברייתא, ורצועה היתה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת בחלקו של בנימין ובה מזבח בנוי, און ווי רש"י איז מסביר דא דעם שטיקל גמרא אז די מזבח אליין אוודאי איז געווען די חלק פון בנימין, די גאנצע מזבח איז געווען חלק פון בנימין, נאר וואס ארום און ארום די מזבח אונטן איז געווען א שטיקל ס'האט געהייסן די יסוד, ס'איז געווען א אמה אויף א אמה ארום און ארום די מזבח, אבער ס'איז נישט געלאפן ממש ארום און ארום די גאנצע מזבח, נאר וואס. די מערב זייט פון מזבח, די גאנצע מערב זייט איז געווען א יסוד, די צפון זייט פון מזבח, די גאנצע צפון זייט איז געווען א יסוד, אבער די מזרח זייט און די דרום זייט, דארט איז כמעט נישט געווען קיין יסוד, דארט איז געווען אפגעהאקט די יסוד, פארוואס? ווייל יענע ממש דארט איז געווען די חלק פון יהודה שוין, דאס טייטש די חלק פון יהודה איז כאילו אריינגעפארן אינעם מזבח אריין, אינעם יסוד אריין, און ממילא האט מען נישט געקענט בויען קיין שום שטיקל פון מזבח, אין חלק פון יהודה און ממילא דארט איז געווען אפגעהאקט די יסוד, אבער ווי נישט ווי האט אויסגעזען כאילו אז יהודה ציפט אראפ א חלק פונעם מזבח דא ווייל מען האט נישט געקענט בויען די יסוד אינגאנצן ארום און ארום און ממילא והיה בנימין הצדיק מצטער עליה בכל יום, בנימין הצדיק האט זיך שטארק מצטער געווען אויף דעם וואס האט אים געפעלט דארט דעם שטיקל, לבולעה ער האט עס געוואלט איינשלינגען צוריק פון יהודה, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, חופף עליו כל היום, חופף זאגט רש"י א לשון פון קראצן איינער וואס קראצט זיך פאר צער, בנימין איז ממש געווען אין צער אויף דעם שטיקל, לפיכך פאר דעם זכה בנימין ונעשה אושפיזכן לשכינה, האט בנימין זוכה געווען צו זיין די אושפיזא דער מארח פונעם שכינה, וואס טייטש די ארון איז טאקע אין די חלק פון בנימין אזוי ווי מען האט געשמועסט, די קדשי קדשים די היכל אולם אלס איז געווען די חלק פון בנימין על כל פנים אבער דאס זעהן מיר דא אין די ברייתא אז די בית מקדש איז געווען צוטיילט צווישן די חלק פון בנימין און די חלק פון יהודה וואס פשט ס'איז געווען צוטיילט זעהט מען אין די ברייתא אז די ברייתא האלט אז ירושלים איז נתחלקה לשבטים והאי תנא סבר לא נתחלקה ירושלים לשבטים יעצט מיר זעהן א ברייתא וואס האלט פארקערט דתניא אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א ברייתא אין משכירין בתים בירושלים ס'טייטש אז ווען די עולי רגל קומען ארויף צו ירושלים דארף מען זיי געבן בחינם איינצושטיין מ'טאר זיי נישט פארדינגען קיין שטיבער מפני שאינה שלהם, ווייל ס'באלאנגט נישט פאר די מענטשן וואס וואוינען אין ירושלים, ס'באלאנגט פאר גאנץ כלל ישראל, לא נתחלקה ירושלים לשבטים, ר' אלעזר בן צדוק אומר, אף לא מטות, אפילו בעטן טאר מען זיי אויך נישט פארדינגען, פארוואס ווייל ווי נישט ווי די ערד אונטער די בעטן, אלעס באלאנגט צו יעדעם, לפיכך וויאזוי געבט מען זיך א עצה למעשה ווי נישט ווי די געסט די עולי רגלים נוצן דאך בעטן די בעטן אליין די ערד באלאנגט צו יעדעם אבער די בעטן אליין באלאנגט דאך צום באלעבאס, און וויאזוי באצאלט מען די בעלי בתים, איז פאר דעם איז עורות קדשים בעלי אושפיזין נוטלין אותן בזרוע, די עורות פון די קדשים וואס די אלע עולי רגלים האבן געברענגט קדשים קדשים קלים, די עורות די פעל גייט צו די באלעבאס פונעם קרבן, איז די בעלי אושפיזין, די מארחים, די בעלי אכסניות, וואס די עולי רגלים זענען איינגעשטאנען דארט, האבן געקענט צונעמען די פעל פון זייער געסט אלץ באצאלונג אויף דעם וואס זיי האבן זיי געגעבן וואו צו שלאפן. אבער דאס זעהן מיר דא אז די ברייתא האלט אז לא נתחלקה ירושלים לשבטים, זאגט די גמרא אמר אביי, אביי לייגט דא צו שמע מינה, איז געדרינגען פון דעם אז אורח ארעא למשבק איניש גולפא ומשכא באושפיזיה, אז ווען איינער שטייט איין ביי יענעם, איז דרך ארץ איבערצולאזן די ליידיגע פלעשער, די ליידיגע כלי חרס, און פעל, טאמער מען האט גע'שחט'ן א בהמה, און ס'איז געווען דארט עורות, לאזט מען דאס איבער פארן באלעבאס. זאגט יעצט די גמרא ווייטער. אמר רבא, זאגט רבא א כלל אויף אונזער משנה. ביי אונזער משנה האמיר געזען אז טאמער מען פארקויפט א בית מדרש למשל אדער אלע אנדערע זאכן איז מיט די געלט מעלין בקודש ולא מורידין דארף מען קויפן א העכערע זאך א זאך וואס איז העכער אין קדושה. זאגט רבא, לא שנו, דאס איז נישט געזאגט געווארן. אלא שלא מכרו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר, ס'טייטש אזוי, ס'איז געווען יעדע שטאט האט געהאט די אנשי העיר, די מענטשן פון שטאט, שפעטער די מענטשן פון שטאט האבן מכבד געווען, מ'האט אויסגעקלויבט שבעה טובי העיר זיבן שיינע אידן, וואס זיי זאלן פירן די שטאט, זיי זאלן מאכן החלטות. מילא זאגט רבא, דא האמיר דא צוויי קבוצות, צוויי גרופעס, אונז האמיר די שבעה טובי העיר, אונז האמיר די אנשי העיר. איז טאמער איינער פון די גרופעס אליין האט מחליט געווען צו פארקויפן א בית מדרש, דעמאלטס, ווי רש"י לערנט, סיי די בית מדרש בלייבט קדוש, און סיי די געלט בלייבט קדוש מעלין בקודש מען דארף קויפן א הייליגערע זאך. אבל אבער זאגט רבא, מכרו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר, טאמער מען האט פארקויפט א בית כנסת מיט די גאנצע שטאט צוזאמען, יעדער איז געווען דא בכוונה צו פארקויפן די בית כנסת סיי די שבעה טובי העיר זענען דארט געווען, סיי די אנשי העיר זענען געווען אין דעם, איז אפילו למישתא ביה שיכרא שפיר דמי, דעמאלטס איז די געלט ווערט ממש אינגאנצן חולין, מען דארף נישט קויפן קיין הייליגע זאך פון דעם, נישט געזאגט געווארן די דינים פון מעלין בקודש ולא מורידין, און ווי רש"י לייגט צו, אז די זעלבע זאך די בית מדרש אליין די בית כנסת אליין, טאמער נאר איינע פון די גרופעס פארקויפן דאס, וואס פון דעם רעדט די משנה, דעמאלט סיי די בית מדרש בלייבט הייליג, און סיי די געלט בלייבט הייליג, מעלין בקודש ולא מורידין. אבער, טאמער די ביידע פארקויפן דאס מעמד אנשי העיר און שבעה טובי העיר, דעמאלט איז סיי די בית מדרש ווערט אויס הייליג מ'קען טון מיט דעם וואס מ'וויל, און סיי די געלט ווערט אויך אויס הייליג. אזוי פשטות איז משמע פון רש"י, אבער אלע מפרשים מוטשען זיך די אחרונים מוטשען זיך געפערליך, און זיי זאגן טאקע ווי מ'וועט באלד זען אז ס'איז נישט אזוי, ס'טייטש, די גאנצע מדובר דא איז נאר אויף די געלט, די בית מדרש אליין ברגע וואס מען פארקויפט עס ווערט אויס הייליג, ס'ווערט חולין, מען קען דארט טון כמעט אלעס, די שאלה איז נאר אויף די געלט, צו די געלט בלייבט קדוש וואס איז מעלין בקודש, אדער מיט די געלט קען מען טון וואס מען וויל, דעמאלטס איז תלוי צו ס'איז שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר צו נישט, טאמער ס'איז שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר, קען מען מיט די געלט טון וואס מען וויל. טאמער ס'איז נאר איינע פון די צוויי, אדער נאר די שבעה טובי העיר, אדער נאר די אנשי העיר, דעמאלטס איז די געלט הייליג און די אלע דינים וואס מ'האט געזען אין די משנה, מעלין בקודש ולא מורידין. פארציילט די גמרא, רבינא הוה ליה ההוא תילא דבי כנישתא, רבינא האט געהאט א חורבה פון א אלטע בית כנסת אין איינע פון זיינע פעלדער, מ'האט שוין נישט גענוצט די בית כנסת, אתא לקמיה דרב אשי, איז ער געקומען צו רב אשי אמר ליה, האט ער אים געפרעגט מהו למיזרעה, צו כ'מעג דא איינפלאנצן אויף דעם שטח, צו אפשר נישט, אפשר איז דא דא א קדושה? אמר ליה האט רב אשי געזאגט זיל זבניה גיי קויף אפ דעם הויפן דעם חורבה משבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר מיט די ביידע גרופעס און דעמאלטס וזרעה דעמאלטס וועסט קענען איינפלאנצן. וואס איז פשט פון דעם? אונז האבן דאך יעצט געשמועסט לויט ווי רוב אחרונים זאגן איז די שטח פון א בית כנסת אפילו מען פארקויפט עס אן די שבעה טובי העיר אן די אנשי העיר איז די שטח ווערט אויס קדוש, נאר וואס דען איז דא צוויי תירוצים אין די אחרונים, איין תירוץ איז אז איינפלאנצן איז ממש א געמיינע זאך, דאס טאר מען נישט טון נאר טאמער טאקע ס'איז בשבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר, א צווייטע תירוץ איז אז דער שטאט העט עס קיינמאל נישט וועלן קויפן אן שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר, פארוואס? ווייל לאמיר זאגן ער וועט גיין צום שטאט און ער וועט זאגן פארן שטאט כ'וויל קויפן דעם שטח אן די שבעה טובי העיר, דעמאלטס העט ער זיי געבן געלט, וואס קענען זיי יעצט טון מיט די געלט? מ'קען גארנישט טון, מ'קען גיין קויפן ארון קודש. כדי דאס מונע צו זיין, האט ער אים מייעץ געווען, ער זאל קויפן דעם שטח משבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר, אזוי ווערט די געלט גראד אויס קודש, ווערט גראד חולין. זאגט די גמרא, רמי בר אבא הוה קא בני בי כנישתא, רמי בר אבא האט געבויט א בית כנסת, הוה ההיא כנישתא עתיקא, הוה בעי למיסתריה, ולאתויי ליבני וכשורי מינה, ועיולי להתם. ער האט געוואלט בויען א נייע בית מדרש, איז געווען דארט אין שטאט א אלטע בית מדרש, האט ער געוואלט צונעמען די אלטע בית מדרש, און נעמען די שטיינער מיט די באלקענעס בויען די נייע. יתיב וקא מיבעיא ליה הא דרב חיסדא, האט ער אן איבעיא געהאט לגבי א דין וואס מ'האט געזען פון רב חיסדא, ס'טייטש אזוי, דאמר רב חיסדא, רב חיסדא האט געזאגט א דין אז לא ליסתור בי כנישתא עד דבני בי כנישתא אחריתי, מ'טאר נישט צונעמען א בית כנסת ווילאנג ס'איז נישט דא א נייע, פארוואס? ווייל התם משום פשיעותא, ס'דא א חשש אז טאמער מ'וועט גיין צונעמען א בית מדרש פאר ס'דא א נייע, עט זיין א פשיעה, ס'טייטש נאך מ'עט עס צונעמען עט מען מחליט זיין וואס, ווער, מ'עט ווערן פויל, מ'עט נישט בויען קיין נייע, אלס די חשש, טאר מען דאס נישט טון, און ממילא וואס איז געווען די שאלה דא? די שאלה איז דא געווען כי האי גוונא מאי, ס'טייטש נארמאל, רב חיסדא רעדט נישט פון א ציור וואס מען וויל נוצן די שטיינער פון די אלטע צו בויען די נייע, ער רעדט פון א געהעריגע ציור, ער זאגט זאלסט נישט צונעמען די אלטע פאר האסט נישט קיין נייע, די שאלה דא איז, מען נוצט די שטיינער פון די אלטע ממש פאר די נייע, אפשר ביי אזא ציור איז נישטא קיין חשש אז א מענטש וועט פויל ווערן, ווייל מען האלט דאך מען נוצט דאך ממש די שול אויף דעם, אפשר דא מעג מען, אתא לקמיה דרב פפא, ואסר ליה, מ'איז געקומען צו רב פפא, רב פפא האט גע'אסר'ט, לקמיה דרב הונא מ'קומט צו רב הונא און אויכעט ואסר ליה רב הונא האט געאסרט. זאגט די גמרא אמר רבא, האט רבא געזאגט, האי בי כנישתא, די בית כנסת, חלופה וזבונה, שרי. ס'טייטש סיי טאמער מ'האט עס אויפגעטוישט אדער סיי טאמער מ'האט עס פארקויפט, אויפגעטוישט איז טייטש מ'געט אוועק די בית כנסת אנשטאטס דעם קריגט מען א דיאמאנט צו וואס אדער א צווייטע בנין, און פארקויפט איז טייטש מיט געלט, איז שרי, זאגט רבא וואס מיינט שרי? די בית כנסת ווערט אויס קדוש ווערט א מקום חול, וואס טוט זיך מיט די געלט ווענדט זיך, טאמער ס'איז געווען בשבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר אזוי ווי מ'האט געזען, דעמאלטס איז געלט אויך חול, אז נישט איז די געלט קדוש אבער די בית כנסת ווערט חול. אבער זאגט רבא אוגורה ומשכונה, טאמער מ'פארדינגט די בית כנסת, אדער מ'איז ממשכן די בית כנסת, אסור, דעמאלטס איז די בית כנסת נאכאלטס א בית כנסת, די קדושה גייט נישט אוועק מאי טעמא, ווייל בקדושתה קאי. די קדושה איז נישט געגאנגען אין ערגעץ, מען האט עס נאר פארדינגען, מען האט עס נאר ממשכן געווען, אבער ס'באלאנגט נאך צום באלעבאס, און ממילא בלייבט עס א מקום קדוש. לייגט רבא צו, ליבני נמי, די זעלבע זאך מיט שטיינער פון א בית כנסת, חלופינהו וזבונינהו, טאמער מען טוישט עס אויף, מען פארקויפט עס, שרי, מעג מען עס נוצן אויף וואס מען וויל, אוזופינהו, טאמער מען פארבארגט עס, אסור, טאר מען עס נישט נוצן אויף א דבר חול, און רבא לייגט צו, הני מילי בעתיקתא, דער דין איז מיט אלטע שטיינער, אבל בחדתא לית לן בה, ס'טייטש טאמער ס'איז נייע שטיינער מ'האט עס קיינמאל נישט גענוצט, למשל, די שטאט האט געקויפט שטיינער פאר בית כנסת למעשה מ'האט נישט געבויט די בית כנסת, איז דעמאלטס מעג מען עס פארבארגן אויף אנדערע זאכן אויכעט און מ'מעג עס נוצן, ווייל ס'איז קיינמאל נישט געווען קדוש, ואפילו למאן דאמר הזמנה מילתא, הני מילי כגון האורג בגד למת, ס'טייטש, ס'דא א דין אז טאמער איינער גרייט צו א בגד פאר א מת, יעדע זאך וואס האט א שייכות מיטן מת, די זאכן פונעם מת, די חפצים פונעם מת, די בגדים פונעם מת, אלעס איז אסור בהנאה, און ממילא איז דא א מחלוקת טאמער איינער מאכט א בגד, ער וועבט א בגד פאר א מת, צי ס'ווערט שוין אסור בהנאה נאך פאר מ'האט עס אנגעטון פארן מת צו נישט, איז די מחלוקת הייסט הזמנה מילתא, צו הזמנה לאו מילתא, די מאן דאמר וואס האלט הזמנה מילתא, איז פשט הזמנה, מען גרייט עפעס צו, מילתא, ס'האט א חשיבות, ממילא ברגע וואס מ'האט צוגעגרייט א בגד פאר א מת, האט עס שוין א דין כאילו ס'באלאנגט צום מת, ס'איז אסור בהנאה, דער וואס האלט הזמנה לאו מילתא, האלט אז ס'איז נישט אזוי, און ממילא זאגט רבא, אפילו די מאן דאמר וואס זאגט הזמנה מילתא, ממילא אפשר שטיינער וואס מ'האט צוגעגרייט פאר בית מדרש, זאל מען אויך זאגן ס'איז קדוש, זאגט רבא ניין, אבל הכא דא די שטיינער איז נישט גלייך צו א בגד וואס מען האט געוועבט פאר א מת, נאר עס איז גלייך כטווי לאריג דמי וליכא למאן דאמר, ס'איז גלייך צו פאדעם וואס מען האט צוזאמגעדרייט פאר א מת, קיינער האלט נישט אז טאמער א מענטש גרייט צו פאדעם, וואס פון די פאדעם גייט ער מאכן א בגד וואס די בגד גייט גיין פאר א מת, קיינער הייסט האלט נישט אז דאס הייסט הזמנה מילתא היא, הזמנה איז טייטש אז עס איז ממש צוגעגרייט, אלעס איז גרייט, דעמאלטס איז שייך זאגן הזמנה מילתא היא הזמנה לאו מילתא היא, ממילא זעלבע זאך שטיינער, טאמער מען האט נישט געבויט פון די שטיינער גארנישט, קומט נישט אריין דא הזמנה מילתא היא, הזמנה לאו מילתא היא, און ממילא שטיינער וואס מען האט קיינמאל נישט גענוצט, חדתא נייע שטיינער קען מען טון מיט דעם וואס מען וויל, מען קען עס אפילו פארבארגן פאר א דבר חול. לייגט יעצט רבא צו, מתנה, וואס טוט זיך מיט א מתנה? ס'טייטש שטאט מען האט אוועק געגעבן א בית כנסת א מתנה, פליגי בה רב אחא ורבינא, חד אסר וחד שרי, ס'דא מחלוקת צי ס'איז אסור, ס'טייטש צי ס'בלייבט נאך אלץ א מקום קדוש, צי שרי, ס'ווערט א מקום חול, איז מאן דאסר, דער וואס האלט אז ס'בלייבט א מקום קדוש, ער האלט ווייל בהאי תפקע קדושתה, ווי זאל די קדושה גיין? אדער פארקויפסטו עס, איז די קדושה גייט ארויף אויף די געלט, אדער טוישסטו עס אויף, איז ווייטער די קדושה גייט ארויף אויף די געלט, אבער דא געסט עס אוועק במתנה, איז ווי זאל די קדושה גיין? איז די קדושה גייט נישט נערגעץ, ס'בלייבט קדוש. און מאן דשרי, דער וואס זאגט אז די קדושה גייט יא אוועק, ס'ווערט יא א מקום חול, ער האלט אי לאו דהוה ליה הנאה מיניה, לא הוה יהיב ליה, ס'טייטש ווען נישט, די שטאט, די שטאט האט אוועקגעגעבן במתנה די בית מדרש, פארוואס האט מען עס אוועקגעגעבן? אוודאי, ווייל מען האט הנאה געהאט פון דעם מענטש וואס מען האט אים געגעבן די מתנה, און בשכר דעם געבט מען אים די בית כנסת, איז הדר הוה ליה מתנה כזביני, איז שוין ווייטער א מתנה פונקט ווי מען האט עס פארקויפט, און די קדושה גייט אוועק פון דעם ס'ווערט א מקום חול. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, תשמישי מצוה נזרקין, א חפץ וואס איז תשמישי מצוה, וואס טייטש וואס מען נוצט, צו טוהן מיט דעם א מצוה, איז נאך וואס מען ענדיגט טוהן די מצוה, קען מען עס ארויסווארפן. תשמישי קדושה, א חפץ וואס איז משמש א דבר קודש, א דבר קודש איז טייטש א יעדע זאך וואס שטייט אויף דעם א שם, צו א פסוק, איז תשמישי קדושה זענען אסאך א העכערע מדריגה, נגנזין, מען טאר דאס נישט ארויסווארפן, מען דארף עס גונז זיין, מען דארף עס באגראבן, ואלו הן תשמישי מצוה, ברענגט די ברייתא דוגמאות, סוכה, לולב, שופר, ציצית, וואס די אלע זאכן מען ענדיגט עס נוצן מעג מען עס ארויסווארפן, ואלו הן תשמישי קדושה ברענגט די ברייתא דוגמאות, דלוסקמי ספרים תפילין ומזוזות, זעק וואס מען האלט אין דעם, סיי ספרים, ספרי נ"ך, תפילין און מזוזות, ותיק של ספר תורה, א מענטעלע פון א ספר תורה, ונרתיק של תפילין, די חילוק צווישן תיק מיט נרתיק איז תיק איז פאר א ספר תורה א לאנגע, און נרתיק איז א קליינע וואס מען האלט אין אים די תפילין, א תפילין בייטל, ורצועותיהן, רצועות, דאס איז אלעס תשמישי קדושה, וואס דאס דארף מען גונז זיין, זאגט די גמרא אמר רבא, האט רבא געזאגט מריש הוה אמינא, אנפאנג האב איך געזאגט אז האי כורסיא, די בימה וואס מען לייגט אויף דעם די תורה, וואס מען ליינט אויף דעם די תורה, תשמיש דתשמיש הוא, ס'טייטש נישט קיין תשמישי קדושה, פארוואס ווייל אויף דעם איז אלעמאל דא אזא מפה, אזא טישטוך, וואס אויף די טישטוך קומט די תורה, און ממילא די בימה אליין איז נישט קיין תשמיש דקדושה, ס'איז א תשמיש דתשמיש קען מען טוהן מיט דעם וואס מ'וויל. ושרי. ממילא קען מען עס ארויסווארפן. אבער כיון דחזינא דמותבי עלויה ספר תורה, איך האב געזעהן אז פון מאל צו מאל לייגט מען די תורה ממש אויף די בימה אליין, אן דעם וואס זאל זיין א מפה אינצווישן. אמינא האב איך געזאגט תשמיש קדושה הוא ואסור. ס'איז א תשמיש קדושה מ'דארף עס גונז זיין. ואמר רבא, נאך א מאמר פון רבא מריש הוה אמינא. אנפאנג האב איך געזאגט אז האי פריסא, פריסא זאגט רש"י, דאס איז אין די ארון קודש, איז אויך געווען אזא ליילעך וואס מ'האט געהאנגען אינעם ארון קודש ארום און ארום. האב איך געזאגט אז ס'איז תשמיש דתשמיש הוא. ס'איז נישט קיין תשמיש, משמש די ספר תורה, נאר ס'איז משמש די ארון קודש וואס די ארון קודש איז משמש די ספר תורה. אבער כיון דחזינא דעייפי ליה ומנחי ספרא עלויה, שפעטער האב איך געזען אז לפעמים נעמט מען דעם פריסא, מ'נעמט די ליילעך און מ'קנייטשט עס צאם און מ'לייגט די תורה אויף דעם. אמינא האב איך שוין געזאגט תשמיש קדושה הוא, ס'איז ממש א תשמיש קדושה פאר די תורה אליין, ואסור, מ'טאר עס נישט ארויסווארפן מ'דארף עס גונז זיין. ואמר רבא, נאך א מימרא פון רבא. האי תיבותא דאירפט, די ארון קודש וואס מ'האט צונומען, מיעבדה תיבה זוטרתי שרי, איז קען מען נעמען די האלץ, געמאכט פון א גרויסע ארון קודש מאכן פון דעם א קליינע ארון קודש, פארוואס? ווייל ס'גייט נישט אראפ די קדושה, א קליינע ארון קודש איז נישט ווייניגער הייליג ווי א גרויסע, אבער כורסיא אסור, נעמען פון די האלץ מאכן א בימה, דאס טאר מען נישט ווייל א בימה איז א שוואכערע דרגה פון ארון קודש, ס'איז נישט אזוי הייליג, און במילא מעלים בקודש, מפרשים זענען מסביר, ווייל די תורה ליגט דאך א גאנצע צייט אין ארון קודש, אויפן בימה ליגט עס נאר פון צייט צו צייט, ממילא ארון קודש איז חשוב'ער. ווייטער, ואמר רבא, נאך א מימרא פון רבא, האי פריסא, די ליילעך וואס מ'האט פריערט גערעדט וואס מ'האט אויסגעשפרייט אינעם ארון קודש, די פריסא דבלה וואס איז צעגאנגען, וואס טייטש ווערט אלט, סע צעגייט, איז למיעבדיה פריסא לספרי שרי, נעמען פון דעם מאכן א מענטעלע פאר די תורה מעג מען, מעלין בקודש, אבער לחומשין אסור, חומשין דאס איז נישט קיין תורה, חומשין אז מ'נעמט לאמיר זאגן בראשית, שטייט טאקע אויף פארמעט אויף קלף, אבער ס'איז נישט גאנץ בראשית שמות ויקרא במדבר דברים, נאר איינע פון די פינף ספרי תורה איז דאס האט נישט קיין קדושת ספר תורה, איז טאר מען נישט נוצן א מענטעלע וואס איז געמאכט פאר ספר תורה פאר א חומש. ואמר רבא, נאך א מימרא פון רבא, הני זבילי דחומשי, די זעק וואס מען האלט אין דעם חומשים, וקמטרי דספרי, אדער די שענק וואס מען האלט אין דעם ספרי תורה, תשמיש קדושה נינהו, ונגנזין, איז א תשמיש קדושה וואס מען דארף גונז זיין. זאגט די גמרא פשיטא וואס איז די חידוש? ענטפערט די גמרא, מהו דתימא, כ'וואלט ווען געמיינט הני לאו לכבוד עבידן, ס'איז דאך נישט קיין שיינע זאכן א שאנק א זאק, ס'נישט געמאכט פאר א כבוד פארן ספר תורה, א כבוד פארן ספר, נאר לנטורי בעלמא עבידי, ס'איז געמאכט אויפצופאסן אויף דעם, ס'זאל נישט פארשטויבט ווערן, ס'זאל נישט גע'גנב'ט ווערן אזוי ווייטער, קא משמע לן, דאס איז די חידוש אז ס'איז נישט אזוי, וואס טייטש ס'הייסט נאך אלץ א תשמיש קדושה. זאגט די גמרא ווייטער, ההוא בי כנישתא דיהודאי רומאי. ס'איז געווען א בית כנסת פון די אידן פון רוים, ווי רשי זאגט, זענען געווען אין מחוזא, וואס טייטש אין בבל געווען א שטאט מחוזא, ס'געווען דארט רוימישע אידן וואס האבן זיך געעפנט א בית מדרש א בית כנסת, דהוה פתיח לההוא אידרונא, לעבן די בית כנסת איז געווען א צימער, וואס אין די צימער האט מען געהאלטן מתים, ס'טייטש א מת, פאר מ'האט אים באגראבן האט מען אים אריינגעשטעלט אינעם צימער, דהוה מחית ביה מת, טאקע געווען דארט א מת, והוו בעו כהני למיעל לצלויי התם, די כהנים האבן געוואלט אריינגיין אין בית כנסת דאווענען, און מ'האט נישט געקענט ווייל ס'איז געווען א מת אין די צימער דערנעבן, און די טומאה פון די מת גייט דאך אריין אין אלע צימערן ארום און ארום, ס'איז אויך אריין אין בית כנסת האט מען נישט געקענט אריינגיין דאווענען, אתו אמרו ליה לרבא, מ'איז געגאנגען פרעגן פאר רבא וואס צו טון, אמר להו, האט רבא געזאגט, דלו תיבותא אותבוה, הייבטס אויף די ארון קודש פונעם פלאץ, לייגטס עס דארט ביים טויער צווישן די בית כנסת מיט די אידרונא, אזוי עט עס אפהאקן די טומאה, דהוה ליה כלי עץ העשוי לנחת, ווייל די ארון קודש איז דאך א כלי עץ געמאכט פון האלץ, העשוי לנחת איז פשט ס'נישט געמאכט ארום צו רוקן, און כלי עץ העשוי לנחת, א כלי עץ וואס ליגט אויף איין פלאץ וואס איז נישט געמאכט ארום צו רוקן, אינו מקבל טומאה, וחוצץ בפני הטומאה, סיי ס'איז נישט מקבל קיין טומאה, סיי ס'חוצץ די טומאה אז די טומאה זאל נישט אריינקומען אין בית כנסת, ווי רש"י זאגט אז מ'לערנט עס ארויס לויט שטייט אין פסוק וכל כלי עץ או בגד או עור או שק, די תורה איז משווה א כלי עץ צו א שק, אזוי ווי א שק איז א זאך וואס מ'קען רוקן, איז די זעלבע זאך א כלי עץ איז אויך נאר מקבל טומאה טאמער מ'קען עס רוקן, און ממילא איז די ארון קודש נישט געמאכט צו רוקן, איז נישט מקבל קיין טומאה, איז חוצץ די טומאה, א גוטע פאטענט, אמרו ליה רבנן לרבא, האבן די חכמים געזאגט צו רבא, והא זימנין דמטלטלי כי מונח ספר תורה עלויה, והוה ליה מיטלטלא מלא וריקם, ס'טייטש מאכט זיך אמאל אז מ'נוצט יא די ארון קודש מ'רוקט עס ארום, ווען מ'לייגט די תורה אויף דעם, כנראה מ'האט גענוצט די ארון קודש אויך פאר בימה אמאל אמאל, ממילא רוקט מען דאס, איז ווייטער ס'איז א זאך וואס מ'רוקט, און ממילא ס'איז א זאך וואס מ'רוקט, קען עס מקבל זיין טומאה, די טומאה גייט יא אריבער, ס'איז נישט חוצץ די טומאה, האט רבא דאס געהערט, האט ער געזאגט אי הכי לא אפשר, אויב אזוי זענט עטס גערעכט, מען קען דאס טאקע נישט רוקן דאס איז נישט קיין פאטענט. זאגט די גמרא ווייטער אמר מר זוטרא, האט מר זוטרא געזאגט מטפחות ספרים, די מענטעלעך פון ספרים, סיי פון ספרי קודש, פון ספרי תורה, שבלו, וואס איז אויסגעגאנגען ס'איז צעגאנגען ס'איז אלט געווארן מען קען עס מער נישט נוצן, וואס טייטש מען דארף עס יעצט באגראבן איז אנשטאט סתם עס באגראבן, עושין אותן תכריכין למת מצוה, וזו גניזתן, קען מען עס נעמען מאכן פון אים תכריכין פאר א מת מצוה און אזוי באגראבן. ואמר רבא, א מימרא פון רבא, ספר תורה שבלה, א ספר תורה וואס איז אלט געווארן, מען קען עס מער נישט ניצן, ס'איז אויסגעריבן, גונזין אותו אצל תלמיד חכם, באגראבט מען עס לעבן א תלמיד חכם, ואפילו שונה הלכות, אפילו א איד וואס לערנט נאר משניות נישט קיין גמרא, הייסט אויך א תלמיד חכם כלפי דעם, מען קען באגראבן לעבן אים א ספר תורה, אמר רב אחא בר יעקב, ובכלי חרס, מען דארף עס אריינלייגן אין א כלי חרס, שנאמר, ווי שטייט אין פסוק, ונתתם בכלי חרס למען יעמדו ימים רבים, אין א כלי חרס האלט זיך עס לענגער. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, אמר רב פפי משמיה דרבא, האט רב פפי נאכגעזאגט פון רבא, מבי כנישתא לבי רבנן שרי, נעמען א בית כנסת, מאכן פון דעם א בית מדרש, אין א בית כנסת דאווענט מען אין א בית מדרש לערנט מען, דאס מעג מען, ווייל מעלין בקודש, מבי רבנן לבי כנישתא פארקערט, אסור דאס טאר מען נישט, ורב פפא משמיה דרבא מתני איפכא, רב פפא משמיה דרבא זאגט פונקט פארקערט, נעמען א בית מדרש מאכן פון דעם א בית כנסת, דאס מעג מען יא, דאס איז מעלין בקודש, און פארקערט מאכן א בית מדרש, דאס נישט. אמר רב אחא, האט רב אחא געזאגט, כוותיה דרב פפי מסתברא, ס'מסתבר ווי רב פפי האט געזאגט, ווייל דאמר רבי יהושע בן לוי ווי רבי יהושע בן לוי האט אויך אזוי געזאגט אז בית כנסת מותר לעשותו בית מדרש, מעג נעמען א בית כנסת מאכן פון דעם א בית מדרש, דאס הייסט מעלין בקודש שמע מינה, איז טאקע געדרינגען פון דעם. זאגט יעצט די גמרא דרש בר קפרא, האט בר קפרא גע'דרשנ'ט מאי דכתיב, אויף דאס וואס שטייט אין פסוק דארט אז נבוזראדן האט פארברענט סיי די בית המקדש און סיי גאנץ ירושלים, שטייט דארט אין פסוק וישרוף את בית השם ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים, ואת כל בית גדול שרף באש איז אזוי בית השם איז די בית המקדש איז די בית המקדש בית המלך איז טאקע די בית המלך ס'געווען א מלך ביי אידן אלו פלטרין של מלך ווייטער ואת כל בתי ירושלים איז כמשמען אלע אלע שטובן אין ירושלים האט ער חרוב געמאכט אבער וואס מיינט ואת כל בית גדול שרף באש וואס איז דאס א בית גדול ס'איז א מחלוקת ר' יוחנן ור' יהושע בן לוי, חד אמר איינער פון די צוויי זאגן בית גדול מיינט מקום שמגדלין בו תורה, ס'טייטש א בית מדרש, וחד אמר מקום שמגדלין בו תפילה א בית כנסת, און די גמרא זאגט ווי איז עס משמע מאן דאמר תורה, דכתיב שטייט אין פסוק השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר, זעהן מיר אויף תורה איז שייך די ענין פון גדול יגדיל תורה, מאן דאמר תפילה, דכתיב שטייט אין פסוק ספרה נא הגדולות אשר עשה אלישע, וואס איז דאס די גדולות וואס אלישע האט געמאכט, ואלישע דעבד, ברחמי דעבד, אלעס וואס אלישע האט גע'פועל'ט האט ער גע'פועל'ט מיט תפילה, זעהן מיר אויף תפילה איז אויך שייך צו רופן א גדולות. זאגט יעצט די גמרא נאכדעם וואס מ'האט אוועקגעשטעלט אז ר' יהושע בן לוי און ר' יוחנן קריגן זיך וואס איז דאס בית גדול, צו ס'מיינט א בית כנסת, צו א בית מדרש, תסתיים, כ'האב א ראיה דר' יהושע בן לוי הוא דאמר, מקום שמגדלים בו תורה, אז ר' יהושע בן לוי איז דער וואס האלט אז בית גדול מיינט א בית מדרש, פארוואס ווייל דאמר ר' יהושע בן לוי מ'האט דאך פריערט געזעהן אז ר' יהושע בן לוי האט געזאגט בית הכנסת מותר לעשותו בית מדרש אז א בית מדרש איז חשוב'ער פון א בית כנסת און במילא שטימט אז ער איז דער וואס האט געזאגט אז בית גדול מיינט בית שמגדלים בו תורה א בית מדרש שמע מינה איז טאקע געדרינגען פון דעם